חייב, וואס טייטש איינער וואס שלעפט א פאדעם וואס מען האט אריינגענייט אין א בגד, וואס מען האט גענומען א פאדעם, מען האט עס אריינגענייט אין די בגד, און דער פאדעם האט זיך אפגעטיילט, וואס טייטש מען האט געגעבן א ניי אריין און ארויס, און דער פאדעם איז לויז געווארן, יעצט שלעפט ער די פאדעם כדי די פאדעם זאל נישט אינגאנצן ארויספאלן, איז ער חייב חטאת, זאגט דא רב, פארוואס? ווייל דאס אליין אז ער שלעפט די פאדעם, דאס איז אויך אן ענין פון תפירה, אזוי מאכט מען די בגד זאל בלייבן גאנץ, ס'טייטש ס'העלפט צו פארן תפירה, פארדעם איז עס אויך אין די מלאכה פון תופר, וואס מ'איז חייב אויף דעם א חטאת. זאגט יעצט ווייטער ר' זוטרא בר טוביה נאך פון רב נאך מימרות, והלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה, איינער וואס לערנט א זאך אפילו דברי תורה פון א מגוש, מען וועט באלד זען אז א מגוש איז איינער וואס איז מסית אנדערע מענטשן צו עבודה זרה, איז איינער וואס לערנט פון אזא סארט מענטש עפעס, איז ער חייב מיתה בידי שמים, יענער מענטש פירט אים אריין אין טמיון אריין, און איז גורם אז מען זאל שטארבן. די דריטע זאך וואס ער זאגט נאך פון רב, איז והיודע לחשב תקופות ומזלות, ואינו חושב, איינער וואס ווייסט וויאזוי אויסצורעכענען תקופות און מזלות, און רש"י רעדט באלד אויס אז דאס מיינט מען נישט תקופות און מזלות צו וויסן ווען צו מקדש זיין די חודש, נאר דאס מיינט די שפעציעלע חכמה, פון קוקן אויף די זון און וויסן ווי די זון איז ביחס צו די מזלות צו וויסן וואסערע וועטער קומט, איז איינער וואס קען דאס אויסרעכענען און ער טוט עס נישט איז אסור לספר הימנו, טאר מען נישט נאכזאגן פון אים קיין דברי תורה. זאגט די גמרא, מען האט מיר דאך יעצט געזען, איינער פון די מימרות וואס מען האט דא נאכגעזאגט פון רב איז והלומד דבר אחד מן המגוש, זאגט די גמרא, אמגושא וואס מיינט דאס מגוש, אמגושא וואס איז די ווארט, פון וואסערע מין מענטש רעדט זיך דא, זאגט די גמרא עס איז דא א מחלוקת, רב ושמואל, זיי ביידע קריגן זיך. חד אמר חרשי, איינער פון זיי זאגן אז אמגושא און מגוש מיינט א כישוף מאכער, וחד אמר גדופי, און די אנדערע וואס טייטש אדער רב אדער שמואל זאגט אז דאס מיינט אזוי ווי אונז האבן מפרש געווען אז מגוש מיינט איינער וואס איז מסית אנדערע מענטשן צו דינען עבודה זרה, זאגט יעצט די גמרא, תסתיים דרב דאמר גדופי, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען אז רב האט געהאלטן אז מגוש מיינט איינער וואס איז מגדף כביכול די רבונו של עולם, ער שעלט כביכול די רבונו של עולם איז מסית אנדערע מענטשן צו עבודה זרה, פון ווי ווייס איך אז רב איז דער וואס האט אזוי געלערנט פשט אין מגוש, ווייל דאמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה, מיר האבן דאך יעצט געזען אז רב זוטרא בר טוביה האט נאכגעזאגט פון רב, אז איינער וואס לערנט עפעס פון א מגוש איז חייב מיתה, און ממילא זאגט די גמרא די דיוק אזוי, דאי סלקא דעתך חרשי, טאמער רב איז דער וואס האלט אז מגוש מיינט א כישוף מאכער, אויב אזוי שטעלט זיך די קשיא פארוואס טאר מען נישט לערנען פון אים, הא כתיב שטייט אין פסוק לא תלמד לעשות און די פסוק איז ממשיך דארט כתועבות הגוים ההם וואס דאס איז א המשך דארט צו די פרשה פון מכשף על כל פנים ס'איז משמע אז מ'טאר נישט לערנען פון זיי צו טוהן מ'טאר נישט לערנען פון א כישוף מאכער קיין כישוף אויף צו טוהן כישוף אבל אתה למד להבין ולהורות אבער מ'מעג זיך לערנען פון א כישוף מאכער זיך צו לערנען און צו פסק'נען פארוואס ווייל ס'דאך דא די פרשה פון נביאי שקר אמאליגע צייטן איז געווען נביאי שקר וואס האבן געמאכט כל מיני מופתים, און די מופתים זענען געווען כישוף, און ממילא זעהן מיר אז א מענטש מעג זיך אויסלערנען וואס מיינט כישוף, וואס איז כישוף, די עיקר איז ער טוט עס נישט, און ממילא תסתיים זאגט טאקע די גמרא איז א ראיה אז רב האט געלערנט אז מגוש מיינט נישט א כישוף מאכער, נאר מגוש מיינט גידוף אזוי ווי מ'האט מפרש געווען א מסית לעבודה זרה, און אויף דעם קען מען שוין זאגן אז איינער וואס לערנט מיט א מגוש, איינער וואס לערנט פון א מגוש, איז חייב מיתה בידי שמים. זאגט אונז די גמרא ווייטער מ'האמיר געזעהן נאך פון רב זוטרא בר טוביה וואס האט נאכגעזאגט פון רב אז היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו, זאגט די גמרא אמר רב שמעון בן פזי אמר רב יהושע בן לוי משום בר קפרא כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, איינער וואס קען די חשבונות און ער טוט עס נישט, עליו הכתוב אומר אויף אים זאגט דער פסוק אין נביא די נביא זאגט אין ישעיה ואת פועל השם לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו, דער פועל השם דער מעשה ידיו דאס גייט ארויף אויף די תקופות און די מזלות, אזוי ווי שטייט אין פסוק, השמים מספרים כבוד קל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, זעהן מיר דער פועל השם דער מעשה ידיו פון די אייבערשטער דאס גייט ארויף אויף דעם אויף די רקיע אויף די הימלען אויף די מזלות אויף די תקופות און ממילא אויף אים אויף אזא מענטש וואס קען עס טוהן און ער טוט עס נישט איז א בחינה פון את פועל השם לא יביטו ער קוקט נישט אויף די פעולות השם ומעשה ידיו לא ראו און ער קוקט נישט אויף די מעשה ידיים פון רבונו של עולם זאגט די גמרא אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות, פון וואו זעהן מיר אז ס'איז א מצוה אויסצורעכענען? שנאמר וואס שטייט אין פסוק, ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, דרש'נט מען, איזה חכמה ובינה שהיא לעיני העמים? וואסערע חכמה און בינה האט כלל ישראל אפילו אין די גוים'ס אויגן? הווי אומר זה חישוב תקופות ומזלות, דאס איז די חשבון פון תקופות ומזלות, די חשבון אויסצורעכענען די עונות די וועטער וואס ס'וועט אלץ זיין וואס דאס קען מען זעהן אין הימל וואס די גוים ווען זיי זעהן אז די אידן קענען זיך אויס אין די חכמות מאכט עס א קידוש שם שמים און זיי זעהן די חכמתכם ובינתכם לעיני העמים די חכמת התורה און דאס גערעכטקייט אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזעהן אין די משנה הצד צבי די מלאכה פון צידה, זאגט די גמרא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, הצד חילזון, איינער וואס פאנגט א חילזון פונעם וואסער, והפוצעו און שפעטער ער קוועטשט עס אויס מיט די הענט אויסצוקוועטשן די בלוט, אינו חייב אלא אחת, איז נאר חייב אויף די מלאכה פון צידה, אויף דאס אויסקוועטשן איז ער נישט חייב. רבי יהודה אומר חייב שתיים, רבי יהודה קריגט זיך און ער זאגט ער איז חייב צוויי חטאות, איינס אויף די צידה אויף די מלאכה פון צידה, און איינס אויף די אויסקוועטשן, וואס איז די מלאכה פון אויסקוועטשן? זאגט די גמרא שהיה רבי יהודה אומר פציעה בכלל דישה, ס'איז א בחינה פון דישה אזוי ווי דש ווען מען קוועטשט אויס די תבואה און מען האקט די צוהאקט די תבואה אויף ארויסצונעמען די קערעלעך תבואה פון די שאלאכט, די זעלבע זאך קוועטשט מען אויס די חלזון אז די בלוט זאל ארויסרינען, דאס א תולדה פון דש, אמרו לו, האבן די חכמים אים געזאגט, די חכמים וואס קריגן זיך אויף אים, האבן אים געזאגט אין פציעה בכלל דישה, אז ניין, ס'איז צוויי אנדערע זאכן, פציעה איז נישט בכלל דישה, אמר רבא זאגט רבא פארוואס טאקע? פארוואס איז פציעה נישט בכלל דישה מאי טעמא דרבנן? ווייל קסברי אין דישה אלא לגידולי קרקע, זיי האלטן אז די גאנצע מלאכה פון דש איז נאר שייך ביי גידולי קרקע, פרעגט יעצט אבער די גמרא דרך אגב, וליחייב נמי משום נטילת נשמה, וואס איז מיט נטילת נשמה וועלן מיר באלד אויך זען אז איינע פון די מלאכות וואס איז געווען אין די משכן איז געווען נטילת נשמה, וואס דאס טייטש הרג'נען א בעל חי, און במילא ווען מען קוועטשט אויס די חלזון שטארבט דאך די חלזון, און פארוואס איז מען נישט חייב אויף דעם אויכט א חטאת? ענטפערט די גמרא, אמר רבי יוחנן, שפצעו מת, ס'רעדט זיך אז ער קוועטשט אויס די חלזון ווען ס'איז טויט, און במילא איז נישט דא קיין חיוב אויף נטילת נשמה, ווייל ער הרג'עט נישט די חלזון. רבא אמר, רבא זאגט א צווייטע תירוץ, אפילו תימא שפצעו חי, ס'רעדט זיך אז ער קוועטשט עס אויס ווען ס'לעבט, פון דעסטוועגן מתעסק הוא אצל נטילת נשמה, ער הייסט א מתעסק, און ווי רש"י רעדט אויס דא רעדט מען נישט די געהעריגע ציור פון מתעסק, נאר די ענין איז דא עס איז א דבר שאינו מתכוון, ער איז נישט מכוון דא אז דער חלזון זאל שטארבן, ער איז נאר מכוון די בלוט זאל ארויסקומען, און במילא קען מען אים נישט מחייב זיין אויף נטילת נשמה, פרעגט די גמרא, והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו סיי אביי און סיי רבא ביידע זאגן, ביידע האבן מודה געווען, אז אפילו לויט ר' שמעון וואס זאגט אז דבר שאינו מתכוון איז מותר, פון דעסטוועגן מודה ר' שמעון בפסיק ריישא ולא ימות, אז פסיק ריישא איז זיכער נישט קיין היתר וואס טייטש דבר שאינו מתכוון האבן מיר שוין געזען אפאר מאל מיינט אז ווען איינער טוט א פעולה און ס'קומט ארויס א פעולה וואס ער וויל נישט א פעולה צדדית, איז די פעולה צדדית טאמער ס'איז א מלאכה, הייסט עס א דבר שאינו מתכוון, ווייל איך האב נישט געוואלט די צווייטע זאך זאל געשען, איך האב נאר געוואלט די ערשטע זאך זאל געשען, אבער דאס די היתר פון ר' שמעון אויף דבר שאינו מתכוון איז נאר ביי אן אופן וואס די צווייטע זאך מוז נישט געשען, למשל ווען א מענטש שלעפט א באנק, און ס'מוז נישט זיין אז ס'וועט מאכן א קריץ אין די ערד, דעמאלטס. זאגט ר' שמעון ס'איז א דבר שאינו מתכוון טאמער ס'קריצט אין די ערד און ס'איז א בחינה פון חורש איז היות עס האט נישט געמוזט געשען און איך האב דאך נישט געוואלט ס'זאל געשען דא א לאך ער שלעפט די באנק ווייל ער דארף די באנק אויף א צווייטע פלאץ הייסט עס א דבר שאינו מתכוון אבער טאמער ס'איז זיכער אז ס'גייט געשען טאמער ס'איז זיכער ס'עט געשען א לאך אין די ערד דאס הייסט פסיק ריישא ולא ימות דאס איז כאילו א מענטש זאגט איך גיי אפהאקן א קאפ פון א בהמה אבער איך וויל נישט זאל שטארבן נישטא אזא זאך ס'טייטש ווילסט ער זאל שטארבן האק נישט אפ די קאפ און האקסט אפ די קאפ איז זעכער ס'עט שטארבן איז דארט איז רבי שמעון אויך מודה אז ס'נישט דא די היתר פון דבר שאינו מתכוון און במילא פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן אז רבא האט געענטפערט אז פצעו חי מ'קוועטשט אויס די חלזון חי פון דעסוועגן איז מען נישט חייב אויף נטילת נשמה ווייל ס'איז א דבר שאינו מתכוון וואס עפעס? ס'דאך א פסיק ריישא און ביי פסיק ריישא איז מען אוודאי חייב, ענפערט די גמרא ניין, שאני הכא דא איז אנדערש, דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה, כי היכי דליציל ציבעיה, וואס טייטש די גמרא דא מחדש א מורא'דיגע חידוש, זאגט די גמרא אז דאס וואס מען האט געזאגט אז ר' שמעון איז אויך מודה ביי פסיק ריישא אז ס'אסור, דאס איז נאר ווען אפילו ער וויל טאקע נישט די פעולה, ער וויל נישט זאל געשען, אבער ס'גייט אים נישט אן אז ס'געשען, ס'טייטש לאמיר זאגן ווען א מענטש שלעפט א באנק, לאמיר זאגן אז ס'איז א שווערע שווערע שווערע באנק, ער וועט עס שלעפן ס'וועט זעכער זיין א לאך אין די ערד, ס'איז זעכער א חורש, ס'איז פסק ריישא. יעצט דער מענטש וויל טאקע שלעפן די באנק פון איין פלאץ צום צווייטן, ער מיינט נישט דא די חריץ אויף די ערד, אבער ס'גייט אים נישט אן אז ס'ווערט א חריץ אין די ערד, ס'שטערט אים נישט, דארט דאס קען דאך הייסן א פסק ריישא, אבער זאגט יעצט די גמרא, וואס איז טאמער ער וויל להדיא נישט ס'זאל זיין א חריץ אין די ערד, ס'שטערט אים די חריץ אין די ערד, דעמאלטס אוודאי איז ר' שמעון אויך מודה אז דאס הייסט אויך נישט קיין פסק ריישא און דאס איז יא מותר, און במילא נוגע לענייננו, די חלזון, וואס לענגער די חלזון לעבט, אלץ בלויער און בעסער די בלוט איז. פארדעם ווען ער קוועטשט אויס די חלזון, ווען דער מענטש קוועטשט עס אויס, ער קוועטשט אויס די בלוט, וויל ער בעצם די חלזון זאל לעבן אלץ לענגער, ער וויל נישט, מצדו וויל ער די חלזון זאל לעבן אינגאנצן, זאל אינגאנצן נישט שטארבן, ווייל וואס לענגער ס'לעבט איז אלץ בעסער די בלוט, און במילא ביי אזא אופן איז ר' שמעון, זאגט יעצט די גמרא, האלט אויך אז דאס איז א דבר שאינו מתכוון און מען זאגט דא נישט פסק ריישא, פארוואס ווייל ער וויל להדיא נישט אז ס'זאל שטארבן, און פאר דעם, דאס איז די תירוץ פון רבא, אז דאס איז די סיבה פארוואס מען האט נישט אויסגערעכנט איינע פון די מלאכות דא אלס נטילת נשמה ווייל אויף נטילת נשמה איז דא אן ענין פון דבר שאינו מתכוון, און ער וויל נישט זאל געשען, זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה והשוחטו, איינער וואס שעכט שבת איז אויך איינער פון די ל' ט' מלאכות, פרעגט די גמרא, שוחט משום מאי חייב, וואס איז דאס די מלאכה פון שעכטן, וואס טייטש אזוי? דאס איז קלאר, אין די משכן האט מען דאך געדארפט פארבן די יריעות, אורות אילים מאדמים ואורות תחשים, האט מען געדארפט הרג'ענען די אורות אילים מאדמים, מ'האט געדארפט הרג'ענען די אילים, מ'האט געדארפט הרג'ענען די תחשים. און במילא ס'קלאר אז ס'געווען אן ענין פון נטילת נשמה, די שאלה נאר איז וואס די גמרא פרעגט דא איז וואס עפעס כאפט די משנה אן והשוחטו אז ס'איז משמע אז דווקא שחיטה איז די אופן וואס מ'איז חייב שבת, אין די משכן ווער זאגט מ'האט גע'שחט'ן? ס'טייטש אוודאי האט מען גע'שחט'ן קרבנות אין משכן אבער די ל' ט' מלאכות לערנט מען נישט ארויס פון די קרבנות פון די משכן מ'לערנט עס ארויס פון די בניית המשכן און במילא ווער זאגט ס'איז געווען א שחיטה ביי די בניית המשכן אז די משנה רעכנט אויס שוחטו וואס איז משמע אז דווקא ביי אזא אופן איז מען חייב, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, רב אמר משום צביעה, רב זאגט ביסט גערעכט, דאס וואס אונזער משנה זאגט והשוחטו איז נישט ווייל מען האט גע'שחט'ן אין משכן, ניין אין משכן האט מען צביעה געווען, מען האט געפארבט, אזוי ווי מען האט געזען מען האט דאך געפארבט די אורות אילים מאדמים, מען האט געפארבט מיט חלזון, ס'איז געווען אסאך צביעה אין די משכן, און במילא זאגט רב ווען ס'שטייט שוחטו אין די משנה מיינט עס צו זאגן אז היות וואס בשעת ווען מ'שעכט א בהמה פארבט מען די מקום השחיטה, די מקום השחיטה ווערט רויט, און מ'עט באלד זען די גמרא וואס איז די אויפטו פון דעם, א מענטש וויל דען זאל ווערן רויט וויאזוי קען מען דאס אנרופן צביעה, אבער אזוי זאגט דא רב, און במילא דאס איז די מלאכה וואס שטייט אין די משנה והשוחטו ס'איז די מלאכה פון צביעה, ושמואל אמר, שמואל זאגט ניין, משום נטילת נשמה, וואס טייטש די מלאכה פון שוחטו מיינט נישט דווקא שעכטן, נאר ס'מיינט די ענין איז אוודאי נטילת נשמה, און די משנה כאפט אן והשוחטו לאו דווקא, ווייל אין הכי נמי אין די משכן איז לאו דווקא געווען שחיטה, ס'געווען נטילת נשמה. פרעגט די גמרא, משום צובע אין משום נטילת נשמה לא, וואס טייטש די גמרא פרעגט יעצט אויף רב, רב זאגט אז דאס וואס שטייט שוחטו אין די משנה מיינט עס אלס די מלאכה פון צובע, איז משמע נאר דאס איז די פראבלעם נאר צובע, איז דאך זיך אויך דא די ענין פון נטילת נשמה, וואס נטילת נשמה איז אוודאי א מלאכה, און וויאזוי קען רב זאגן אז ס'איז נאר צובע, ענטפערט די גמרא אימא אף משום צובע, רב האט נישט געמיינט צו זאגן נאר צובע, נאר שוחטו אין די משנה איז אויך צובע, חוץ די נטילת נשמה איז אויך דא א פראבלעם פון צובע. זאגט די גמרא אמר רב איז רב יעצט מסביר וואס איז טאקע פשט פון דעם מילתא דאמרי אימא בה מילתא וואס טייטשט דאס וואס כ'האב געזאגט לאמיך זיך מסביר זיין לאמיך דא צולייגן א ווארט דלא ליתו דרי בתראי וליחכו עלי צובע במאי ניחא ליה וואס טייטשט רב זאגט איך וויל דא מסביר זיין מיין שיטה אז ס'זאל נישט געשען אז די קומענדיגע דורות עט מען לאכן אויף מיין שיטה און זאגן אז ווען מ'שעכט וויל מען דען מאכן צובע? ווי איז דא שייך בכלל צובע? ווי וואס וואס האט דער באלעבאס פון די גאנצע צביעה? נאר וואס דען זאגט רב יא דער באלעבאס האט פון די צביעה ס'הייסט יא צובע פארוואס? ווייל ניחא דליתווס בית השחיטה דמא דער באלעבאס וויל אז די בית השחיטה זאל זיין רויט פון בלוט פארוואס? כי היכי דליחזוה אינשי וליתו ליזבנו מיניה מענטשן עלן זעהן אז דאס האלדז פון די בהמה איז פארשמירט מיט בלוט עט מען קומען קויפן די בהמה פארוואס איז דא צוויי פשטים צי ווייל עס הייסט פריש מען זעט אז עס איז פריש אז מען זעט די בלוט אויפן האלדז אויפן בית השחיטה איז א סימן מען האט עס ממש לעצטנס גע'שחט'ן איז דאס אליין וויל די באלעבאס מענטשן זאלן זען אז עס איז גע'שחט'ן זאלן זיי קומען עסן און די צווייטע פשט איז נאך פשוט'ער אז מענטשן זאלן זען די האלדז איז רויט וועלן זיי פארשטיין אז עס איז גע'שחט'ן כהלכה נישט סתם מען האט געהארגעט די בהמה על כל פנים א מענטש וואס שעכט וויל די האלדז זאל רויט ווערן און במילא איז דא א מלאכה פון צובע. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה והמולחו והמעבדו, איינער וואס זאלצט די עורות אדער ער איז מעבד די עורות, איז דאס אויך פון די ל"ט מלאכות, פרעגט די גמרא היינו מולח והיינו מעבד, ביידע איז דאך בעצם די זעלבע זאך, מליחה איז אויך מען הייבט אן מעבד זיין די עור, ווי אזוי הייבט מען עס אן מעבד זיין, ווי אזוי הייבט מען עס אן אויסארבעטן, מיט דעם וואס מען זאלצט עס, און ממילא פארוואס רעכנט אויס די משנה צוויי מאל די זעלבע זאך, ענטפערט די גמרא רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו, אפיק,

איז אויך חייב אלס מעבד ווייל ער ארבעט אויס די פלייש ווערט ווייך מיט דעם, רבא אמר, רבא קריגט זיך און זאגט אין עיבוד באוכלין, ס'איז נישט דא אזא זאך מעבד זיין ביי עסן, ובמילא קענסטו זאלצן פלייש וויפיל דו ווילסט, די מלאכה פון מעבד איז נאר דא ביי עורות. זאגט די גמרא אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט ואפילו רבה בר רב הונא לא אמר, אפילו רבה בר רב הונא וואס האט געזאגט מען טאר נישט זאלצן פלייש, דאס איז נאר אלא דקא בעי ליה לאורחא, נאר טאמער ער וויל די פלייש זאל געזאלצן ווערן, שטארק געזאלצן ווערן, כדי ער זאל קענען ארויסגיין אויפן וועג מיט דעם, וואס טייטש ער וויל די פלייש זאל בלייבן פריש א לאנגע צייט, אמאל נישט געווען קיין פרידזשידער, און במילא האט מען עס געדארפט זאלצן, אזא סארט זאלצעריי, דאס איז א בחינה פון מעבד זיין, און פאר דעם זאגט רבה בר רב הונא אז מען טאר דאס שבת נישט טון, אבל אבער זאגט רב אשי לביתא לא משוי איניש מיכליה עץ, אין שטוב ווען א מענטש זאלצט זיין עסן, מאכט ער נישט זיין עסן פאר קיין האלץ, וואס טייטש ער וויל דאך אוודאי נישט זיין פלייש זאל פארהארטעוועט ווערן, אזוי ווי ווען מען זאלצט די פלייש ווערט עס הארט, עס האלט זיך פריש אבער עס ווערט הארט, א מענטש וואס זאלצט זיינע מאכלים סתם אזוי אינדערהיים איז אוודאי זאגט רב אשי איז רבה בר רב הונא מודה אז דאס איז נישט קיין פראבלעם דאס הייסט נישט קיין מעבד נאר ווען ממש מ'איז מעבד מ'וויל די פלייש זאל זיך האלטן לאנג זאגט די גמרא ווייטער מ'האמער געזען אין די משנה והממחקו והמחתכו אז מ'מאכט פלאך מ'מאכט גראד די עור די פעל מיט דעם וואס מ'האט געזען פון דעם וואס מ'פליקט ארויס די האר און מחתכו איז טייטש מ'שניידט עס אויף א געוויסע מאס איז אויך די צוויי זענען מלאכות

דאס איז א מלאכה מען טאר דאס נישט טון, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חייא בר אבא האט רב חייא בר אבא געזאגט, שלשה דברים סח לי רב אסי, דריי זאכן האט מיר רב אסי נאכגעזאגט משמיה דרב יהושע בן לוי פון רב יהושע בן לוי, די ערשטע זאך איז המגרר ראשי כלונסות בשבת חייב משום מחתך, איינער וואס מאכט גראד אזעלכע שטאנגען, און ווי רש"י זאגט שיהיו ראשיהן שוין וחדין, ער וויל אז די שפיץ זאל האבן א שיינע שפיץ, וואס מ'האט געטון מיט די שטאנגען ווייס איך נישט פונקט, צו מ'האט עס גענוצט אויף א גדר צו מ'האט עס גענוצט אויף א וואנט, על כל פנים איינער וואס מאכט עס גראד פון אויבן זאל זיין שיין שפיציג, איז בעצם איז ער מחתך, ער וויל זאל זיין אויף א פונקטליכע הייעך, און ממילא דאס איז די מלאכה. די צווייטע זאך וואס רב חייא בר אבא זאגט נאך פון רב יהושע בן לוי איז הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק, איינער וואס מאכט גראד א רטיה איז אזא באנדאזש א בענדעיד א תחבושת וואס מען לייגט ארויף אויף א פצע אויף די הענט אויף א קלאפ וואס מען כאפט איז ווען מען מאכט גראד די זאך מען מאכט גראד די באנדאזש שבת איז מען אויך חייב אלס ממחק ווייל מען מאכט עס פלאך מען גלאטענט עס אויס, און די דריטע זאך האט ער געזאגט. והמסתת את האבן איינער וואס נעמט א שטיין און מאכט עס שיין גראד פון אלע זייטן בשבת חייב משום מכה בפטיש, דא איז די מלאכה מכה בפטיש ווייל מען ענדיגט די מלאכה מיט דעם מען ענדיגט די שטיין מיט דעם, ס'הייסט שוין זעהן מיר דא דריי זאכן וואס יעדע זאך מאכט מען גראד בעצם אבער ביי יעדע זאך איז דא א צווייטע מלאכה, ביי א שטאנג ביי א שטעקן וואס מען וויל זאל זיין א געוויסע הייעך דארט איז די מלאכה מחתך ביי א רטיה, ביי א באנדאזש, דארט איז טאקע די מלאכה ממחק, און ביי א שטיין איז די מלאכה מכה בפטיש. זאגט די גמרא אמר ר' שמעון בן קיסמא אמר ר' שמעון בן לקיש, הצר צורה בכלי, איינער וואס מאכט א צורה אין א כלי, וואס ער וויל אלס שיינקייט זאל זיין א צורה אין דעם, והמנפח בכלי זכוכית, אדער איינער וואס בלאזט אויף א כלי זכוכית אזוי ווי דער דרך איז צו מאכן פון גלאז א כלי, חייב משום מכה בפטיש, איז ער חייב אלס מכה בפטיש. ער ענדיגט א כלי מיט דעם. זאגט די גמרא אמר רב יהודה האי מאן דשקיל אקופי מגלימא, דער וואס נעמט ארויס די פעדעמער וואס שטעקן זיך ארויס פון א בגד מ'ענדיגט נייען א בגד איז דא אזעלכע פעדעמער אדער אזעלכע שפענדעלעך וואס זענען אריינגעטשוועקעט אינעם בגד און ער רייניגט אויס די בגד ער שלעפט ארויס די אלע זאכן פון בגד איז אויכעט חייב משום מכה בפטיש ווייל ער ענדיגט מיט דעם די בגד די בגד איז נישט שיין ווילאנג מען פליקט נישט ארויס די אלע איבעריגע פעדעמער און די איבעריגע שפענדלעך זאגט אבער די גמרא והני מילי דקפיד עלי דאס איז נאר ווען מ'איז מקפיד אויף דעם, טאמער מ'איז נישט מקפיד אויף דעם, איז פשט שוין געווען גרייט פון פריערט, איז דאס נישט קיין מכה בפטיש. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה והכותב שתי אותיות, איינער וואס שרייבט צוויי אותיות דאס איז איין מלאכה, און נאך האמיר געזען אין די משנה אז איינער וואס מעקט אויס כדי צו שרייבן צוויי אותיות דאס איז אויך א מלאכה, זאגט די גמרא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, כתב אות אחת גדולה, ויש במקומה לכתוב שתיים, פטור, טאמער איינער שרייבט א גרויסע אות, וואס אין די פלאץ וואס ער האט געשריבן די גרויסע אות, וואלט מען בעצם געקענט שרייבן צוויי קליינע אותיות, איז ער נאכנישט חייב קיין חטאת, פארוואס ווייל די מלאכה איז נאר ווען מען שרייבט צוויי אותיות, אגב, וואו איז געווען די ענין פון כותב אין די משכן, כותב איז געווען אין די משכן ביי די קרשים, מען האט אויפגעשטעלט די קרשים ארום און ארום און מען האט עס שפעטער געדארפט צונעמען, איז ווען מ'האט עס צוריק אויפגעשטעלט נאך מ'האט געענדיגט מ'איז אנגעקומען צו די נייע פלאץ וואו מ'האט עס געדארפט צוריק אויפשטעלן האט מען געהאט סימנים אויף די קרשים צו וויסן יעדע קרש וואו דאס גייט האט מען געמאכט א סימן מ'האט געשריבן אויף איין קרש איין סימן די קרש דערלעבן די זעלבע סארט סימן מ'זאל וויסן וועלכע קרש גייט לעבן וועלכע און במילא דאס איז די מלאכה פון כותב וואס איז געווען ביי די בנין המשכן און דאס טאר מען נישט טון שבת פארדעם טאר מען נישט שרייבן, און מוחק איז אויכעט האט מען געזען אז מוחק דאס איז דווקא מוחק על מנת לכתוב ווען מען מעקט על מנת צו שרייבן צוויי אותיות איז אויך געווען אין די משכן ווייל ס'האט זיך געמאכט אז מ'האט אמאל געמאכט א סימן וואס איז נישט געווען די ריכטיגע סימן מ'האט בטעות געשריבן נישט א גוטע אות צו וואס און מ'האט עס געדארפט אויסמעקן און דאס איז די מלאכה פון מוחק און במילא זאגט יעצט די ברייתא אז וואס איז טאמער מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים חייב וואס טייטש שרייבן שרייבן איז מען נאר חייב ווען מען שרייבט צוויי אותיות ווייל אזוי איז געווען אין משכן, אבער מעקן האט זיך געקענט מאכן אין משכן אז מען האט געמעקט איין אות אויף צו שרייבן צוויי אותיות, ווייל די ענין די גאנצע ענין פון מוחק איז אויך נאר על מנת לכתוב, און די על מנת לכתוב דארף זיין על מנת לכתוב שתי אותיות, אבער די מוחק אליין אפילו אז מען מעקט איין אות איז אויך דא די מלאכה טאמער ס'איז דא דארט פלאץ, צו שרייבן צוויי אותיות, פירט יעצט די ברייתא אויס, אמר רבי מנחם ברבי יוסי וזה חומר במוחק מבכותב, דאס איז טאקע א חומרא וואס איז דא ביי מוחק מער פון כותב, אז ביי מוחק אפילו ווען מען מעקט אויס איין אות קען אויך זיין א ציור, א היכי תמצא, מען זאל זיין חייב טאמער ס'איז דא דארט פלאץ צו שרייבן צוויי, און רש"י רעדט אויס וואס איז דא די חידוש פון רבי מנחם ברבי יוסי, מען האט דאך יעצט געזען דאס, וואס טייטש וזה חומר במוחק מבכותב, נאר וואס דען זאגט רש"י טאקע די חידוש אין די ברייתא איז,

יעדע זאך וואס איז גמר מלאכה איז מכה בפטיש ווייל מכה בפטיש בעצם מיינט האקן מיט א האמער וואלט איך געמיינט נאר דאס ניין יעדע מלאכה וואס מען ענדיגט צו דאס איז א מכה בפטיש זאגט די גמרא מען האמיר געזען די משנה האט אויסגעפירט אלו אבות מלאכות זאגט די גמרא אלו לאפוקי מדרבי אליעזר דמחייב על תולדה במקום אב די סיבה וואס די משנה זאגט אלו אבות מלאכות איז לאפוקי פון רבי אליעזר וואס מען וועט זען רבי אליעזר אויף דף צדיק ו' אז ער האלט אז א אב און א תולדה איז צוויי באזונדערע זאכן, טאמער איינער טוט א אב באזונדער און נאכדעם א תולדה, דארף ער נישט ברענגען איין חטאת נאר ער דארף ברענגען א באזונדערע חטאת אויפן אב און א באזונדערע אויפן תולדה, פארדעם זאגט די משנה אלו אז די משנה איז כולל די אבות מיט די תולדות, אז ווען איינער טוט א אב מיט זיין תולדה איז דארף ער נאר ברענגען איין חטאת. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה ארבעים חסר אחת, וואס איז די חסר אחת? זאגט די גמרא לאפוקי מדרבי יהודה, דאס איז לאפוקי פון רבי יהודה, דתניא רבי יהודה, מוסיף את השובט והמדקדק, ר' יהודה לייגט צו נאך צוויי אבות מלאכות, שובט און מדקדק, און אונזער משנה וואס זאגט חסר אחת, מיינט אז ניין ס'נאר דא נײַן און דרײַסיק נישט שובט און מדקדק. וואס איז דאס שובט וואס איז דאס מדקדק, איז אונז האבן געזען אין די משנה אז ס'דא אזא זאך וואס טייטש וועבן ווען מ'האט געוועבט איז געווען כל מיני מלאכות וואס מ'האט דעמאלטס געטון, מ'האט אויסגעשפרייט די חוטי שתי פעדעמער אין די לענג, און שפעטער האט מען דורכגעפירט חוטי ערב, פעדעמער אין די ברייט, איז בשעת וואס מ'שפרייט אויס די פעדעם אין די לענג, איז דא אזא זאך וואס הייסט שובט ווען מ'מאכט גראד די פעדעם ס'איז דא געווען א ספעציעלע כלי וואס מ'האט עס גענוצט אויף דעם זאגט רבי יהודה דאס איז אויך אן אב מלאכה און אויך ווען מ'פירט אריבער די חוט הערב די פאדעם אין די ברייט ווען מ'פירט עס אריבער ווען מ'שלעפט עס און מ'ציט עס אויס מ'פלעגט האקן אויף די שטריק דאס גוט אויסצוציען דאס איז מדקדק וואס די צוויי זאכן זאגט רבי יהודה דאס איז נאך צוויי אבות מלאכות און דאס זאגט אונזער משנה נישט זאגט יעצט די גמרא אבער אז אמרו לו די חכמים זאגן אין די ברייתא צו רבי יהודה אז סתם אזוי דאס איז נישט צוויי נייע אבות מלאכות נאר שובט הרי בכלל מיסך, מיסך דאס איז איינע פון די אבות וואס מען האט געזען אין די משנה, וואס טייטש ווען מען שפרייט אויס ווען מען ציט אויס די ערשטע מאל די חוטי שתי מען לייגט אויס די פעדעם אין די לענג דאס איז מיסך ממילא זאגן די חכמים אז שובט וואס טייטש זיי גראד מאכן דאס ליגט בעצם אויך אין מיסך ממילא איז עס נישט קיין אב מלאכה פאר זיך און מדקדק הרי בכלל אורג מדקדק, אויסציען די פאדעם ליגט בעצם אין די מלאכה פון אורג, ממילא סתם אזוי ווערט עס אריינגערעכנט אין די אבות מלאכות וואס אונז האבן געזען אין די משנה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, ועוד כלל אחר אמרו, מ'האט געזען פריערט כלל גדול, זאגט יעצט די משנה דא נאך א כלל שבת, כל הכשר להצניע, יעדע זאך וואס איז געמאכט פאר א מענטש, וואס א מענטש באנוצט זיך מיט דעם, וואס דאס ווערט אנגערופן כשר להצניע, ווייל א מענטש באהאלט דאס, א זאך וואס א מענטש נוצט באהאלט ער, ער לייגט עס אוועק, און די זעלבע זאך ומצניעין כמוהו, ס'איז אויך. גענוג א שיעור אז אנדערע מענטשן זענען דאס מצניע, וואס טייטש ס'איז גענוג גרויס, ס'איז גענוג א גרויסע חפץ, איז והוציאו בשבת, טאמער מען טראגט אזא חפץ ארויס פון רשות היחיד צו רשות הרבים שבת, חייב חטאת עליו, דארף מען ברענגען אויף דעם א חטאת, פארוואס? ווייל סיי מענטשן באנוצן זיך מיט דעם, און סיי ס'איז די ריכטיגע שיעור, וואס טייטש דאס איז טאקע די שיעור, וואס מענטשן באנוצן זיך, ס'איז נישט גענוג אז מענטשן באנוצן זיך מיט דער חפץ, אבער דער חפץ אליין איז זייער קליין אז נארמאל מענטשן האבן עס נישט אזוי קליין, ס'דארף זיין סיי אז מענטשן נוצן עס, און סיי זאל זיין די ריכטיגע שיעור די ריכטיגע גרויסקייט, פארוואס? ווייל דעמאלטס אז מענטשן באנוצן זיך מיט דעם, און מענטשן זענען מחשיב דער חפץ, איז גייט מיר נישט אן אז דער מענטש לכשלעצמו איז נישט מחשיב דער חפץ, נאר היות וואס מענטשן זענען דאס מחשיב ס'הייסט א חפץ ביי מענטשן, דאס הייסט א הוצאה וואס איז חשוב, וואס דאס איז די מלאכה פון הוצאה. אבער זאגט די משנה. וכל שאינו כשר להצניע, אזא מין זאך וואס מענטשן באהאלטן דאס נישט, מען לייגט עס נישט אוועק, ס'איז נישט חשוב ביי מענטשן, ואין מצניעין כמוהו, אדער ס'איז טאקע א זאך וואס מענטשן נארמאל באהאלטן, אבער דאס איז גאר קליין וואס ווען ס'איז אזוי קליין באהאלטן עס נישט קיין מענטשן, והוציאו בשבת און א מענטש טראגט עס ארויס שבת פון רשות יחיד צו רשות רבים אדער פארקערט אויכעט, אינו חייב אלא המצניעו. דעמאלטס איז נאר חייב אזא מענטש וואס באהאלט דאס, וואס טייטש טאמער א מענטש גייט און ער באהאלט א זאך וואס נארמאל מענטשן באהאלטן נישט, ער איז מחשיב א זאך וואס אנדערע מענטשן זענען נישט מחשיב, איז היות וואס ער איז עס מחשיב פאר אים הייסט עס א הוצאה, אבער טאמער א אנדערע מענטש וועט דאס ארויסטראגן הייסט עס נישט קיין הוצאה אטאמאטיש ווייל פאר דיר הייסט עס א הוצאה, אפילו עס איז דיין חפץ און דו באהאלטסט עס, ס'ווערט נאכנישט א הוצאה פאר יענעם, נאר וואס טאמער נארמאל אלע מענטשן זענען עס מצניע און דו נישט, דאס איז שוין נישט קיין היתר, אז אלע זענען עס מצניע הייסט עס א דבר חשוב וואס איז דא ביי דעם הוצאה? זאגט יעצט די גמרא, מ'האמיר געזען אין די משנה כל הכשר להצניע לאפוקי מאי, וואסערע סארט זאך זענען מענטשן נישט מצניע בדרך כלל? זאגט די גמרא צוויי תירוצים רב פפא אמר לאפוקי דם נידה, דם נידה האט נישט קיין שום תועלת, א מענטש באהאלט עס נישט, און ממילא אזא סארט זאך טאמער מ'וועט עס טראגן שבת וועט מען נישט זיין חייב א חטאת, מר עוקבא אמר, מר עוקבא זאגט א צווייטע תירוץ לאפוקי עצי אשרה, האלץ פון א בוים וואס מ'האט געדינט אויף עבודה זרה, וואס איז אסור בהנאה, איז א מענטש דאך נישט מצניע במילא אויף דעם איז מען אויך נישט חייב קיין חטאת טאמער מען טראגט עס ארויס אין א רשות הרבים, זאגט די גמרא, מאן דאמר דם נדה כל שכן עצי אשרה, דער וואס זאגט אז דם נדה הייסט נישט א דבר חשוב איז כל שכן עצי אשרה וואס איז אסור בהנאה איז כל שכן דאס הייסט נישט קיין דבר חשוב, אבער מאן דאמר עצי אשרה אבל דם נדה מצניע ליה לשונרא, אבער דער וואס זאגט דווקא עצי אשרה איז פשט דווקא עצי אשרה, דם נדה איז דא מענטשן וואס באהאלטן דאס פאר קעץ ווייל קעץ פלעגן דאס עסן, און ממילא לויט די מאן דאמר עט עס יא הייסן הוצאה, ואידך, און רב פפא, פארוואס האלט נישט רב פפא אז דאס אז קעץ עסן דאס הייסט עס א דבר חשוב, זאגט רב פפא, כיוון דחלשא, היות וואס טאמער מען געט דם נדה פאר א קאץ ווערט די פרוי וואס די דם נדה איז געקומען פון איר ווערט זי שוואך, פארדעם לא מצניע ליה, איז מענטשן באהאלטן דאס נישט, און פארדעם הייסט נישט קיין דבר חשוב, וואס טאמער מען וועט עס טראגן שבת איז מען נישט חייב קיין חטאת. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה די ערשטע זאך, אז כל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו והוציאו בשבת חייב חטאת עליו, האמיר געזען אז דאס מיינט צו זאגן אז טאמער נארמאל מענטשן באהאלטן דאס, און דאס א שיעור וואס מענטשן באהאלטן, איז אפילו ער אליין באהאלט עס נישט ווייל ער אליין איז עס נישט מחשיב, דאס האמיר געזען דאס העלפט נישט. זאגט די גמרא אמר רבי יוסי בר חנינא, האי! דער דין, דלא כרב שמעון, דאס איז נישט כשיטת רב שמעון, ווייל דאי כרב שמעון, ווייל וואס האלט רב שמעון, הא אמר רב שמעון זאגט אין דף ע"ו עמוד ב' אין די משנה, לא אמרו כל השיעורין הללו אלא למצניעיהן, רב שמעון האלט אז די אלע שיעורים וואס מען איז חייב אויף הוצאה דאס איז נאר פאר די מצניעיהן פאר דעם וואס באהאלט דאס, אבער טאמער דאס רעדט זיך דא רעדט זיך פון א מענטש וואס ער באהאלט דאס נישט, לאמיר זאגן א מענטש א גרויסע עושר, וואס ער איז נישט מחשיב דאס וואס די גאנצע פאלק איז מחשיב, זאגט רב שמעון, ביי אים הייסט עס טאקע נישט קיין הוצאה, וואס דאס איז בפירוש נישט ווי אונזער משנה, ווייל אין אונזער משנה האמיר געזען אז ווי לאנג נארמאל מענטשן באהאלטן דאס הייסט עס א הוצאה פאר יעדעם. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר אויך געזען די משנה וכל שאינו כשר להצניע, וואס דאס איז די צווייטע דין פון די משנה, אז טאמער א זאך וואס נארמאל מענטשן באהאלטן דאס נישט נארמאל מענטשן זענען דאס נישט מחשיב, און איינער איז עס מחשיב, איז פאר די איינער איז עס א הוצאה, אבער פאר יענעם נישט. זאגט יעצט די גמרא אמר ר' אלעזר, האט ר' אלעזר געזאגט, הא! דער דין, דלא כר' שמעון בן אלעזר, דאס איז נישט ווי ר' שמעון בן אלעזר, ר' שמעון בן אלעזר קריגט זיך, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, כלל אמר ר' שמעון בן אלעזר, כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו, א זאך וואס מענטשן נארמאל זענען עס נישט מצניע, והוכשר לזה, און א מענטש האט עס ליב געהאט, עס האט געכאפט א חביבות ביי א מענטש, והצניעו, א מענטש האט עס יא באהאלטן, ובא אחר והוציאו, קומט יעצט א צווייטן, און טראגט עס אריין אין רשות הרבים, וואס די צווייטע איז עס נישט מחשיב, פון דעסוועגן זאגט ר' שמעון בן אלעזר נתחייב זה במחשבה של זה, הייסט עס שוין פאר די צווייטע אויך א דבר חשוב, ווייל די ערשטע האט עס שוין מחשיב געווען, וואס דאס איז בפירוש נישט ווי אונזער משנה, וואס ביי אונזער משנה איז געשטאנען אז דער חפץ איז נאר דא הוצאה ביי דעם פאר דעם מצניע אליין, פאר די אנדערע מענטשן וועט נישט זיין קיין הוצאה, וואס דאס איז אנדערש ווי ר' שמעון בן אלעזר.